בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות דף קט ו, מיר הייבן אן דף קי ד עמוד ב, ביי די משנה די נייע פרק, זאגט די הייליגע משנה, האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים, א פרוי וואס זי איז אוועק געגאנגען מיט איר מאן למדינת הים, איז אזוי דער דין זאגט די משנה, שלום בינו לבינה ושלום בעולם, טאמער ס'איז א מצב פון שלום צווישן די מאן און די פרוי, ס'טייטש זיי ראנגלען זיך נישט ארום, און אזוי אויך ס'איז א מצב פון שלום אויפן וועלט, פשט ס'איז נישטא קיין מלחמה, ובאה ואמרה, און די פרוי קומט אין בית דין און זי זאגט מת בעלי, אז איר מאן איז געשטארבן, גלייבט מען איר און תנשא, זי קען חתונה האבן, די זעלבע זאך מת בעלי, תתייבם, טאמער איר מאן איז געשטארבן אן קינדער איז דא א ברודער, גלייבט מען איר אויך, און מ'איז איר מייבם, אבער זאגט די משנה, שלום בינו לבינה, ומלחמה בעולם, וואס איז טאמער זי האט געלעבט בשלום מיט איר מאן, אבער ס'איז דא א מלחמה אויפן וועלט, אדער פארקערט, קטטה בינו לבינה, ושלום בעולם, טאמער ס'איז דא א מחלוקת צווישן איר מיט איר מאן, זיי האבן זיך ארום געהארגעט, אבער אויפן וועלט איז דא שלום, איז ביי ביידע די ציורים, ובאתה ואמרה מת בעלי, טאמער די פרוי קומט אין בית דין און זאגט מת בעלי, אז איר מאן איז געשטארבן, אינה נאמנת, דעמאלטס גלייבט מען איר נישט, פארוואס נישט? איז פשט פון דעם איז אזוי, ווען זי הרג'עט זיך ארום מיט איר מאן, ווען זיי לעבן נישט בשלום, דעמאלטס איז פשוט פארוואס מען גלייבט איר נישט, ווייל די גאנצע סיבה וואס מען גלייבט איר יא, איז ווייל מען האט דאך שוין געזען, מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה הקלת עליה בתחילתה, ווייל היות וואס מען גייט איר קנס'ענען מיט די אלע קנסות, גלייבט מען אז אוודאי עט זי בודק זיין אשה דייקא ומינסבא, זי וועט בודק זיין טאקע צו איר מאן איז געשטארבן. אבער דאס איז נאר ווען זי האט געלעבט בשלום מיטן מאן, טאמער זי האט זיך ארום געהארגעט מיטן מאן, עט זי דווקא זאגן ליגן, און שפעטער עט איר מאן צוריק קומען, און טאקע מען עט איר צווינגען צו אפלאזן איר מאן, זי וויל אפטון איר מאן, און ממילא קען מען נישט גלייבן א פרוי וואס הארגעט זיך ארום מיטן מאן, דאס איז לגבי דעם, יעצט וואס טוט זיך מיט א מלחמה אויפן וועלט, איז ווי רש י איז מסביר, און מ'עט זעהן אין די גמרא, אז ס'איז דא אזא זאך וואס ווערט אנגערופן בדדמי, וואס טייטש א פרוי זעהט נישט קלאר אז איר מאן איז געשטארבן, נאר וואס זי איז אליין משער, איר דמיון זאגט איר, אז ס'מוז זיין אז ער איז טויט. יעצט, נארמאל, אונטער נארמאלע צושטענדן זאגט מען דאס נישט. פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האט דאך געזען, היות וואס מ'האט גע'קנס'עט די פרוי מיט די אלע קנסות, העט א פרוי זיך נישט פארלאזן אויף איר אייגענע דמיון. זי העט נישט זאגן מסתמא איז מיין מאן געשטארבן, זי העט גוט גוט בודק זיין טאקע צו איר מאן איז טויט צו נישט. דאס איז נארמאל. אבער ביי א שעת מלחמה, וואס מענטשן שטארבן אויף רעכטס און אויף לינקס, דא איז יא דא א חשש, האבן חזל חושש געווען, אז די פרוי העט זאגן מסתמא איז מיין מאן טויט, ווייל אזוי עט זי משער זיין, און, אלס די דמיון וואס זי האט, זי איז אזוי זעכער אז ס'איז אמת, אז זי וועט קומען אין בית דין און זאגן מיט אזא פשטות, איך ווייס איך האב קלאר געזען מיין מאן איז טויט, אפילו זי האט עס נישט טאקע געזען, איז כדי דאס זאל נישט געשען, איז בשעת מלחמה גלייבט מען נישט א פרוי, ווייל מען זאגט אז אוודאי האט זי נישט געזען קלאר, נאר זי איז אליין משער, און ממילא גלייבט מען איר נישט, מ'עט זעען די המשך אין די גמרא. זאגט די משנה ווייטער, רבי יהודה אומר, רבי יהודה לייגט צו נאך א תנאי, ס'טייטש חוץ פון דעם אז די פאר פאלק טאר זיך נישט קריגן, און ס'טאר נישט זיין א מלחמה אויפן וועלט, זאגט רבי יהודה לעולם אינה נאמנת, אלא אם כן באתה בוכה ובגדיה קרועין, די פרוי איז נאר באגלייבט טאמער זי קומט אין בית דין זי וויינט, איר קליידער איז צוריסן, דעמאלטס איז פשט מען ווייסט קלאר טאקע אז זי מיינט עס אמת'דיג זיך מצטער אז זי האט געזען איר טויטע מאן, אבער טאמער נישט קען מען איר סתם אזוי נישט גלייבן אפילו זיי האבן זיך נישט ארום געהארגעט און אפילו אז ס'איז נישט דא קיין מלחמה, אמרו לו, האבן די חכמים צוריק געזאגט צו רבי יהודה, אחת זו ואחת זו תנשא, וואס עפעס? אפילו א פרוי אן די צוריסענע בגדים

שלום בינו לבינה ושלום בעולם, דעמאלטס גלייבט מען די פרוי. איז לכאורה משמע פון די משנה אז מען דארף קלאר וויסן אז זיי האבן געלעבט בשלום, און מען דארף קלאר וויסן אז דארט ווי די מאן איז געשטארבן איז נישט געווען קיין מלחמה, איז משמע אז טאמער מען ווייסט נישט קלאר איז קען מען נישט גלייבן א פרוי, איז דא זאגט די גמרא ס'איז נישט ריכטיג, נאר סתם אזוי אוודאי נעמט מען אן אז ס'איז געווען שלום, טאמער מען ווייסט נישט קלאר אז נישט, נעמט מען אן אז ס'איז געווען שלום. איי פארוואס שטייט שלום בינו לבינה ושלום בעולם, איז ווייל היות וואס די משנה האט געוואלט אויסרעכענען שפעטער קטטה בינו לבינה און מלחמה בעולם, כאפט מען שוין אויך אן אזא לשון אין די רישא. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, אמר רבא, האט רבא געזאגט, מאי טעמא דמלחמה, וואס איז באמת די טעם אז מען גלייבט נישט א פרוי בשעת מלחמה, איז רבא מסביר, משום דאמרה בדדמי, ווייל די פרוי זאגט מת בעלי בדדמי, ס'טייטש, זי איז אליין מדמיין, זי מיינט אז זי האט געזען איר מאן שטארבן, זי מיינט אז איר מאן איז טאקע טויט, אבער זי האט עס נישט באמת געזען, פארוואס? ווייל זי מאכט א חשבון צו זיך, סלקא דעתך בכל הני דאיקטול הוא פליט, קען דען זיין אז אזויפיל זענען געשטארבן און פונקט מיין מאן האט עס דורכגעלעבט? קען נישט זיין! און נאך מער אם תמצא לומר כיוון דשלום בינו לבינה נטרא עד דחזיא, לאמיר שוין זאגן אז די פאר פאלק איז געווען אזא מין שלומ'דיגע פאר פאלק אז זי העט נישט סתם עדות זאגן בדדמי, נאר זי העט ווארטן טאקע צו זען צו איר מאן איז טויט צו נישט, פון דעסטוועגן זאגט רבא אז ס'איז נישט ריכטיג, פארוואס? ווייל זימנן דמחו ליה בגירא או ברומחא, ס'וועט זיך מאכן אמאל אז זי העט זיין מיטן מאן בשעת מלחמה אין א שלאכט פעלד, די מאן העט כאפן א זעץ פון א פייל צו פון א שפיז, וסברא ודאי מת, און זי העט באמת מאכן א חשבון אז ס'איז נישט מעגליך כמעט דאס דורכצולעבן, אז ער האט געכאפט אזא מין קלאפ אזא מין שטעך, ער העט זיכער שטארבן, און דא קען זי נישט ווארטן דארט ביז ער שטארבט, ווייל ס'פליט דאך דא שפיזן און פיילן, העט זי אוועקלויפן פון דארט, ואיכא דעבד סמתרי וחיה, און מאכט זיך אמאל אז מ'באנדאזשירט א מענטש, מ'לייגט אויף א מענטש א תחבושת, און ער לעבט עס דורך, ממילא קען זיין איר מאן האט עס דורך געלעבט, פארדעם קען מען זיך נישט פארלאזן אויף א פרוי בשעת מלחמה, ווייל ס'איז דא די פראבלעם פון בדדמי, אז די פרוי וועט משער זיין אז אוודאי איז מיין מאן טויט, זאגט די גמרא, סבר רבא למימר, האט רבא געוואלט זאגן אז רעבון אינו כמלחמה, אז א הונגער ווען ס'איז דא א הונגער איז נישט ווי א מלחמה, דלא אמרה בדדמי, ס'טייטש ביי א מלחמה האט מען דאך געשמועסט, די פרוי לויפט אוועק, זי קען נישט דארט ווארטן ביים מאן זען צו ער איז טויט צו נישט, דארט איז דא א חשש פון בדדמי, אבער ווען ס'איז א הונגער יאר, ווען ס'איז דא א הונגער ביי א פלאץ, און א מאן שטארבט פאר הונגער, אוודאי העט די פרוי נישט אנטלויפן, אזוי האט רבא געוואלט מאכן א חשבון, און ממילא אז א פרוי זאגט עדות אז איר מאן איז געשטארבן פון א הונגער, איז זעכער אז זי האט עס טאקע געזען, נישט סתם בדדמי. אבער פון דעסטוועגן זאגט די גמרא האט ער צוריק געצויגן, הדר אמר רבא, האט רבא צוריק געצויגן, און געזאגט ס'איז נישט אזוי, רעבון הרי הוא כמלחמה, ס'איז פונקט ווי א מלחמה, און ער האט צוריק געצויגן ווייל ס'איז געווען א מעשה, ווייל דההיא דאתת לקמיה דרבא, ס'איז געווען א פרוי וואס איז געקומען צו רבא אמרה ליה, האט זי געזאגט פאר רבא בעלי מת ברעב, מיין מאן איז געשטארבן פאר הונגער, אמר לה, האט רבא געזאגט, רבא האט געוואלט אויספרובירן צי זי האט טאקע געזען איר מאן טויט, אדער ס'איז סתם בדדמי, האט רבא זיך אנגערופן אזוי, שפיר עבדת דשיזבת נפשיך, גוט האסטו געטון אז ביסט דארט אנטלאפן באצייטנס, ס'איז געווען א הונגער, ביסט געלאפן האסט דיך געראטעוועט, ווייל ס'איז זיכער אז דיין מאן איז געשטארבן צום סוף, ווייל סלקא דעתך דבההוא פורתא דנפפיתא דשבקת ליה הוה חיי ווייל פאלט דען איינעם איין אז די ביסל מעהל וואס דו האסט איבערגעלאזט דארט פארן מאן דאס האט אים געהאלטן לעבן? ס'טייטש אוודאי איז דיין מאן געשטארבן מען קען נישט לעבן אויף אזוי ווייניג מעהל, און האסט גוט געטוהן, ביסט אנטלאפן באצייטנס, האסט געטראכט פון זיך, האסט דיך אליין געראטעוועט, פשט רבא האט איר געגעבן אזא קאמפלימענט אמרה ליה האט זי עס אנגענומען, זאגט זי צוריק צו רבא, מר נמי ידע דכי האי גוונא לא חיי, איך זעה דער רבי ווייסט אויך אז מיט אזוי ווייניג מעהל קען מען נישט לעבן, איז דא האט זי מודה געווען אז זי האט באמת נישט געזעהן ווי איר מאן איז געשטארבן, און במילא האט טאקע רבא געזאגט אז אפילו ביי רעבון זאגט מען אויך בדדמי, מען גלייבט נישט א פרוי טאמער זאגט עדות אז איר מאן איז טויט, זאגט רבא יעצט, הדר אמר רבא, רעבון גריעה ממלחמה, נאך מער, אנפאנג האט רבא געזאגט אז רעבון איז נישט ווי א מלחמה, יעצט צום סוף האט רבא געזאגט אז רעבון איז נאך הארבער ווי א מלחמה אז וואס? דאילו מלחמה, כי אמרה מת בעלי במלחמה הוא דלא מהימנא הא מת על מטתו מהימנא, ס'טייטש בשעת מלחמה ווען א פרוי קומט און זאגט אין בית דין אז זי האט געזען איר מאן איז געשטארבן און זי האט געזען איר מאן איז געשטארבן בשעת מלחמה גלייבט מען איר טאקע נישט, אבער וואס איז טאמער א פרוי קומט אין בית דין בשעת מלחמה און זאגט פארן בית דין מיין מאן איז געשטארבן, אבער נישט אין שלאכטפעלד, נישט אינדרויסן, נישט איז ארויס פון שטוב, נאר ער איז געשטארבן ווי א נארמאלער מענטש, ווי עלטערע איד אין בעט, ער איז אריין אין בעט און איז געשטארבן. דעמאלטס מהימנא, גלייבט מען די פרוי, אפילו ס'איז א שעת מלחמה. אבער ואילו גבי רעבון, ווען ס'איז א הונגער יאר, גלייבט מען איר נישט עד דאמרה מת וקברתיו, אפילו די פרוי קומט עדות זאגן אז ס'איז טאקע געווען א הונגער יאר אבער מיין מאן איז געשטארבן פון עפעס אנדערש, גלייבט מען איר נישט נאר טאמער זי זאגט אז זי האט אליין באגראבן איר מאן. וואס איז פשט פון דעם? איז ווי רשי זאגט, זאגט רשי דאילו במלחמה סברה שמא ברח וניצל, אבל ברעב היא סבורה איך יחיה, איז פשט אזוי, ווי די מהרשל איז מסביר און אנדערע זענען מסביר רשי אזוי, אז בשעת מלחמה, אוודאי טאקע די פרוי איז זיכער אז איר מאן איז געשטארבן, בדדמי איז פשט לאמיר זאגן נײַן און נײַנציק פראצענט איז זי זיכער אז ער איז טויט, און זי קומט אין בית דין און מיט א גראדע פנים זאגט זי, איך האב געזען ווי ער איז געשטארבן, אבער וואס? ס'איז דאך דא איין פראצענט אין איר קאפ אז איר מאן אפשר לעבט. און ממילא העט זי קיינמאל נישט קומען אין בית דין און זאגן אזא מין גראבע ליגנט אז ער איז געשטארבן אינדערהיים אין בעט נארמאל איך האב געזען ווי ער שטארבט ס'האט גארנישט געהאט צוטון מיט די מלחמה פארוואס ווייל אויף די איין פראצענט אז דער מאן העט זיך אנרוקן צו מארגנס אז דער מאן העט מען געוואויר ווערן צום סוף אז ער לעבט און זי געקומען אין בית דין זאגן אז זי האט אליין געזען ווי ער איז געשטארבן אין שטוב העט זיך זיין בושות וחרפות און ממילא אזא גראבע ליגנט העט א פרוי נישט זאגן נאר זי העט זאגן אז איך האב געזען ווי ער איז געשטארבן אין שלאכט פעלד און עכט האט זי נישט געזען ווי ער איז געשטארבן דאס יא אבער גיין זאגן אז זי האט געזען ווי ער איז געשטארבן אינדערהיים אין בעט, דאס העט זי נישט זאגן און במילא אז א פרוי זאגט יא אזוי, אז א פרוי זאגט אז ער איז געשטארבן אין בעט אינדערהיים, גלייבט מען איר בשעת מלחמה, ווייל אזא ליגנט העט א פרוי נישט זאגן. אבער ווען סקומט צו רעבון איז עס נישט ניין און ניינציג פראצענט, נאר די פרוי איז משוכנע אויף הונדערט פראצענט אז איר מאן איז טויט, און במילא ביי רעבון איז מען יא חושש אז א פרוי העט אפילו זאגן ליגנט וויאזוי ער איז געשטארבן, מ'איז יא חושש אז א פרוי וועט קומען אין בית דין זאגן, מיין מאן איז בכלל נישט געשטארבן פון הונגער ער איז געשטארבן פון א צווייטע זאך, און מילא אפילו ביי אזא אופן גלייבט מען נישט א פרוי ביי א רעבון, נאר וואס טאמער די פרוי זאגט זי האט אים באגראבן, עד כדי כך העט א פרוי נישט ליגנט זאגן, דעמאלטס גלייבט מען די פרוי. זאגט די גמרא ווייטער, מפולת הרי כמלחמה, דאמרה בדדמי, מפולת זאגט רש"י צוויי פשטים, אדער די בנין וואס די מאן איז געווען אין דעם איז צאמגעפאלן, אדער א גאנצע שטאט, א גאנצע געגנט איז צאמגעפאלן, און דער מאן איז דארט געווען, איז דאס הייסט אויך אזא זמן אזוי ווי א זמן מלחמה, אז טאמער א פרוי זאגט עדות אז איר מאן איז טויט, גלייבט מען איר נישט, נאר מען זאגט בדדמי, אז זי האט נישט געזען באמת ער טויט, נאר זי איז אליין משער אז ער דארט געווען אינעם בנין איז ער טויט. ווייטער, שילוח נחשים ועקרבים, הרי הן כמלחמה, דאמרה בדדמי, טאמער עס איז געווען א געגנט וואס איז געווען דארט נחשים ועקרבים, און אסאך מענטשן זענען געשטארבן, און דער מאן איז אויך דארט געווען, גלייבט מען נישט די פרוי אז דער מאן איז טויט, ווייל מען זאגט אויך בדדמי, אז זי האט זיך איינגערעדט אזוי, דבר ווען סקומט צו א מגיפה, אמרי לה הרי כמלחמה, ואמרי לה אינו כמלחמה, דא איז דא א מחלוקת צו ס'הייסט ווי א מלחמה צו נישט, פשט צו די פרוי באגלייבט צו נישט און מ'זאגט בדדמי צו נישט, און די גמרא איז מסביר די צוויי צדדים, אמרי לה הרי כמלחמה, דאמרה בדדמי, ס'טייטש פון איין זייט קען מען זאגן אז א מגיפה איז פונקט ווי א מלחמה, אז א פרוי רעדט זיך איין, ווייל א פרוי וועט נישט זיצן דארט און ווארטן ביז איר מאן איז טויט, זי האט מורא פון די מגיפה, און ממילא ווען זי איז כמעט זיכער אז ער איז טויט לויפט זי אוועק פון דארט, שפעטער קומט זי אין בית דין עדות זאגן אז ער איז טויט, זי רעדט זיך איין, מילא גלייבט מען נישט א פרוי. ואמרי לה, איז דא וואס זאגן אינו כמלחמה, פארוואס? ווייל דסמכא אדאמרי אינשי, די פרוי פארלאזט זיך אויף דאס וואס מענטשן זאגן שב שנין הוה מותנא, ואיניש בלא שני לא אזיל, אז ס'קען זיין זיבן יאר א מגיפה, און איינער וואס איז נאכנישט געקומען זיין צייט, שטארבט נישט, וואס פשט פון דעם? איז דא צוויי פשטים אין די מפרשים, אדער פשט איז, אז די פרוי 'עט נישט משער זיין אז איר מאן איז זיכער געשטארבן, ווייל נישט יעדער שטארבט אין א מגיפה, און במילא דא איז נישט דא א חשש פון בדדמי. א צווייטע פשט איז פארקערט, אז די פרוי העט נישט חושש זיין אז זי העט שטארבן פון די מגיפה, זי האט נישט מורא פאר די מגיפה, ווייל מענטשן קענען דורכלעבן א מגיפה, און במילא העט זי ווארטן דארט מיטן מאן זען טאקע צו ער איז געשטארבן צו נישט, איז ווייטער נישט דא די חשש פון בדדמי. זאגט די גמרא יעצט ווייטער איבעיא להו האבן די בני הישיבה אן איבעיא געפרעגט, החזיקה היא מלחמה בעולם מאי, וואס איז טאמער בית דין ווייסט נישט צו ס'איז דא א מלחמה צו נישט, קיינער האט נישט געהערט די נייעס אז ס'איז געווען א מלחמה, נאר וואס? ס'קומט אן א פרוי, זי זאגט איך בין געווען אין יענע און יענע פלאץ, און ס'איז געווען א מלחמה, און מיין מאן איז געשטארבן. פשט, די איינציגסטע פלאץ וואס אונז ווייסן בכלל אז ס'איז געווען א מלחמה, איז פון די פרוי אליין. וואס איז די שאלה דא? און די שאלה איז, מי אמרינן מה לי לשקר דאי בעיא אמרה שלום בעולם. פון איין זייט קען מען זאגן אז די פרוי האט א מיגו, זי האט נישט געדארפט בכלל זאגן ס'איז געווען א מלחמה, זי האט געקענט קומען מיט א גראדע פנים זאגן ס'איז געווען שלום אדער גארנישט זאגן, פשוט זאגן איר מאן איז געשטארבן וואלט מען איר געגלייבט, או דילמא אדער אפשר ניין? כיון דאיחזקה אמרה בדדמי ולא אתי מה לי לשקר ומרע חזקתיה פשט, וויאזוי ארבעט מיגו? מיגו מיינט אז מ'גלייבט די מענטש. נו טאקע דא גלייבט מען די פרוי. די פרוי קומט דא זאגן ס'איז געווען א מלחמה און מ'גלייבט איר. יעצט אז ס'דא א חזקה ס'איז געווען א מלחמה, קען מען איר יעצט נישט גלייבן דאס וואס זי זאגט אז איר מאן איז טויט, ווייל וואס איז פשט בדדמי? בדדמי מיינט נישט מ'איז חושש די פרוי זאגט ליגנט, נישט ווייל ס'איז נישט דא דא א נאמנות אין דעם פרוי, נאר וואס מ'זאגט די פרוי רעדט זיך איין, די פרוי מיינט אז איר מאן איז טויט און אין אמת'ן אריין איז נישט אזוי, איז אויב אזוי גלייבט מען איר ס'איז געווען א מלחמה, קען מען איר נישט גלייבן אז איר מאן איז טאקע טויט, איז פרובירט די גמרא צו פושט זיין די ספק, תא שמע, א ראיה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, טאמער א פרוי זאגט, עישינו עלינו בית, וואס טייטש אז די פרוי זאגט אז זי מיט איר מאן זענען געווען אין א שטוב, און די שונאים צו וואס האבן אונטערגעצינדן דארט א פייער, און די רויעך איז אריין אין שטוב, אדער עישינו עלינו מערה, זיי זענען געווען אין א מערה, און די רויעך האט אנגעפילט די מערה, און הוא מת ואני נצלתי, ער איז געשטארבן, און איך די פרוי געראטעוועט געווארן, זאגט די ברייתא, אינה נאמנת, איז זי נישט באגלייבט, וואס איז פשט? לכאורה, על הצד אז מען זאגט מיגו, זאל מען איר גלייבן, ווייל זי האט נישט געדארפט פארציילן די גאנצע מעשה, זי האט געקענט קומען אין בית דין מיט א גראדע פנים, זאגן אז איר מאן איז געשטארבן, נאר וואס דען? וואס זעט מען דא לכאורה? אז אפילו טאקע עס איז דא א מיגו, פון דעסט וועגן ארבעט עס נישט אזוי, נאר ברגע זי האט פארציילט דא א מעשה, גלייבט מען איר די מעשה, און אז מען גלייבט איר די מעשה איז דא דא בדדמי, און אז עס איז דא דא בדדמי, קען מען איר נישט גלייבן אז די מאן איז טויט? זאגט די גמרא ניין, דאס איז נישט קיין ראיה, ווייל שאני התם, דאמרינן לה, כי היכי דלדידך איתרחיש ניסא, לדידיה נמי איתרחיש ניסא. און, ווי רש"י איז מסביר, דא ביי די מעשה מיט די הויז וואס ברענט, זאגט דאך די פרוי אליין ס'איז געווען בדדמי, ס'טייטש די פרוי זאגט נישט זי האט געזען איר מאן טויט, נאר זי פארציילט א מעשה איך מיט אים זענען געווען אין א שטוב, ס'איז געווען דארט א פייער, איך בין אנטלאפן און ער נישט. און ממילא אז זי אליין זאגט בדדמי, זאגט מען איר אין פנים אריין, אז די זעלבע נס וואס איז געשען מיט דיר פונקט וויאזוי פונקט אזוי ווי דו ביסט ארויס פון דארט, איז דיין מאן אפשר אויך ארויס פון דארט, פארדעם דארט גלייבט מען איר נישט. אבער קען זיין, זאגט די גמרא, ביי אן אופן וואס די פרוי קומט און זאגט ס'איז געווען א מלחמה, און אונז ווייסט מיר נישט פון די מלחמה, און זי זאגט נישט ס'געווען בדדמי, זי זאגט קלאר זי האט געזען איר מאן טויט, איז קען זיין ביי אזא אופן, היות ס'איז דא א מיגו גלייבט מען איר, איז פרובירט די גמרא פושט צו זיין פון א אנדערע ברייתא, תא שמע, שטייט אין די ברייתא, נפלו עלינו נכרים, נפלו עלינו ליסטים, הוא מת וניצלתי, אז טאמער א פרוי קומט אין בית דין זי זאגט עדות כ'בין געגאנגען מיט מיין מאן שפאצירן, און גוים צו גנבים זענען אונז באפאלן, און אים האט מען געהארגעט, און איך האב עס דערלעבט, נאמנת. איז זי באגלייבט, יעצט לכאורה איז דאס פונקט ווי א מלחמה, גוים זענען זיי באפאלן, פון דעסטוועגן זעט מען אז מען איז איר נישט חושש בדדמי, ווייל זי אליין איז דער וואס זאגט דא די עדות, אונז האבן נישט געוואוסט פון די מעשה, און וואס זעהן מיר דא לכאורה אז א פרוי איז באגלייבט ווייל זי האט א מיגו, זאגט די גמרא ניין, דארט איז אנדערש, התם כדרב אידי, דאמר רב אידי, אשה כלי זיינה עליה, פשט אזוי, ווען ס'איז דא א גרויסע מלחמה, און ס'פליעט שפיזן מיט פיילן פון אלע זייטן, דעמאלט זאגט מען בדדמי, אז די פרוי האט נישט געזעהן, זי האט נישט געווארט, ביז איר מאן איז אינגאנצן טויט, ווייל ס'פליעט שפיזן פון אלע זייטן, איז זי אנטלאפן פאר ער איז געשטארבן, און זי איז זיך משער, זי רעדט זיך איין אז ער איז טויט. דארט זאגט מען בדדמי. אבער דא, וואס ס'איז נישט קיין מלחמה, נאר וואס אפאר גוים זענען זיי באפאלן, רש"י רופט עס אן א מלחמה קטנה, איז דא איז די פרוי נישט חושש אז זיי וועלן איר הרג'נען. פארוואס? ווייל ווי רב אידי האט געזאגט כלי זיינה עליה, די פרוי ווייסט אז די גוים וועלן איר נישט הרג'ענען ווייל זיי דארפן איר האבן אויף זנות, און במילא אז זי האט נישט מורא, זי דארף נישט אנטלויפן, זי האט נישט מורא מ'וועט איר הרג'ענען, ווארט זי צו זען צו איר מאן איז טאקע געשטארבן, מילא דארט איז נישט דא קיין בדדמי, אבער ביי מלחמה איז אוודאי דא בדדמי, און די זעלבע זאך קען זיין אז ווען א פרוי זאגט אליין עדות אז ס'איז געווען א מלחמה, בית דין ווייסט נישט פון דעם, קען אויך זיין אז מען זאגט בדדמי, איז מען נישט פושט די ספק. זאגט די גמרא ווייטער, ההוא גברא דבשילהי הלוליה איתלי נורא בי גננא, ס'איז געווען אמאל א מענטש וואס סוף פון זיין חתונה סוף פון די שבע ברכות האט זיך אנגעכאפט א פייער דארט אין די שטוב ווי ער האט חתונה געהאט דארט ווי אים און די ווייב האבן געוואוינט, אמרה להו דביתהו, די פרוי איז אנטלאפן דארט פון די פייער, האט זי זיך אנגערופן צו די מענטשן זענען דארט געווען, חזו גבראי, חזו גבראי, קומטס קוקטס מיין מאן ברענט, מיין מאן ברענט, אתו, זענען זיי געקומען, חזו גברא חרוכא דשדי, האבן זיי געזען א פארברענטע גוף אויף די ערד, וואס מ'האט נישט געקענט דערקענען וואס דאס איז, און ופסתא דידא דשדיא, מ'האט אויך געזען לעבן דעם א אפגעהאקטע האנט, א פארברענטע האנט, איז סבר רב חייא בר אבין למימר, האט רב חייא בר אבין געוואלט זאגן, אז היינו עישינו עלינו בית עישינו עלינו מערה, אז דאס איז פונקט די זעלבע ציור פון עישינו עלינו בית עישינו עלינו מערה וואס מ'האט פריערט געזען, אז טאמער די פרוי זאגט עדות, אז זי איז געווען אין א פייער זי איז געראטעוועט געווארן און דער מאן נישט, גלייבט מען נישט די פרוי, האט רב חייא בר אבין אויך געוואלט דא זאגן מען גלייבט איר נישט, אמר רבא, האט רבא געזאגט מי דמי, צו זענען צו דען זענען די צוויי זאכן גלייך, התם, לא קאמרה חזו גבראי חזו גבראי, ס'טייטש קודם כל, דארט האט די פרוי נישט געשריגן קוקטס אויף מיין מאן וואס ברענט, נאר דארט לאחר המעשה האט זי פארציילט. אויב ממילא דא אז זי שרייט חזו גבראי חזו גבראי איז קודם כל זעהט מען עס איז נישט בדדמי זי רעדט זיך גארנישט איין ועוד און נאך מער זאגט רבא גברא חרוכא דשדיא פסתא דידא דשדיא מען זעהט דאך דא א פארברענטע גוף מיט א פארברענטע האנט צו וועם באלאנגט עס וואס טייטש ביי די מערה ביי עישינו עלינו בית עישינו עלינו מערה איז נישט דא קיין פארברענטע גוף ממילא דארט טאקע קען מען זאגן אז די פרוי האט זיך איינגערעדט און די מאן איז געראטעוועט געווארן פונקט ווי איר אבער דא אז מען זעהט א פארברענטע גוף וועם דען איז עס

פשט די אפגעהאקטע האנט איז אויך פון אים, דער מענטש וואס האט געוואלט ראטעווען דעם מאן, איי ווי דער מאן? טאמער דער גוף וואס ליגט דא איז נישט דער מאן, און ווי איז יא דער מאן? ואתיליד ביה מומא ומחמת כיסופא אזל וערק לעלמא, קען זיין דער מאן האט געכאפט עפעס א ברי, ער איז געווארן א בעל מום, און האט זיך געשעמט איז ער אנטלאפן ערגעץ ווי אין די ווייטנס מען זאל אים נישט טרעפן, איז על כל פנים האט רב חייא בר אבין געהאלטן אז פון דאס אז מען זעט דא א פארברענטע גוף און מען ווייסט נישט וועם ס'איז, מוז נישט טאקע זיין ס'איז די מאן איז ווייטער א ענין פון בדדמי גלייבט מען ווייטער נישט די פרוי און בעצם ס'דא אנדערע מפרשים וואס טייטשן דא אביסל אנדערש און זיי טייטשן אז די האנט איז די האנט פון די מאן פשט איינער האט פרובירט ראטעווען די מאן די גוף איז פון די מציל די האנט איז פון די מאן און די מאן איז אנטלאפן ווייל דאס איז זיין מום ער האט נישט קיין האנט אבער רש"י געפעלט עס נישט רש"י פון רש"י איז משמע אז אן קיין הענט קען מען נישט לעבן און ממילא טאמער די האנט וואלט געווען פון די מאן וואלט די מאן געווען טויט איז פשט ס'איז צוויי באזונדערע זאכן די גוף מיט די האנט איז פון דעם מציל, און דער מאן האט געכאפט עפעס א צווייטע מום, און ער איז אנטלאפן. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, איבעיא להו האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, עד אחד במלחמה מאי? וואס איז די דין מיט א עד אחד בשעת מלחמה? פשט, א פרוי האט מען געזען בשעת מלחמה זאגט מען בדדמי. די שאלה איז צו ביי עד אחד זאגט מען בדדמי צו נישט, און ער איז מסביר די צוויי צדדים, טעמא דעד אחד מהימן משום דמילתא דעבידא לאיגלויי היא לא משקר הכא נמי לא משקר. פשט, פון איין זייט קען מען זאגן אז די גאנצע פראבלעם פון בדדמי איז נאר א פראבלעם ביי פרויען, ביי די פרוי אליין, פארוואס? ווייל א פרוי איז דאך נוגע בדבר, זי וויל זייער שטארק נישט זיין א עגונה, און ממילא איז דא א חשש בדדמי אז זי וועט זיך איינרעדן כל מיני זאכן ווייל זי זוכט א היתר. נאר וואס, אונטער נארמאלע צושטענדן ווען ס'איז נישט דא א מלחמה זאגט מען אז היות וואס מ'האט געקנס'עט די פרוי מיט כל מיני קנסות, העט זי זיך נישט פארלאזן אויף איר דמיון, זי העט גוט מדייק זיין בודק זיין צו דער מאן איז טאקע טויט צו נישט, ווייל זי וויל נישט די אלע קנסות, דאס איז אונטער נארמאלע צושטענדן, אבער בשעת מלחמה, בשעת מלחמה איז מען חושש אפשר בדדמי, די פרוי רעדט זיך איין, און ממילא גלייבט מען נישט א פרוי, אבער ווייטער דאס איז אלעס. ביי א פרוי, מה שאין כן ביי עד אחד, וואס האט אינגאנצן נישט קיין נגיעה אלס עגונה, נישט ער ווערט דא די עגונה, די פרוי ווערט די עגונה, איז ממילא ער נישט נוגע בדבר דא, איז די סיבה פארוואס מען גלייבט אים איז ווייל ס'א מילתא דעבידא לאיגלויי א מענטש זאגט נישט קיין ליגנט ביי א זאך וואס מענטשן קענען געוואויר ווערן, איז פאר דעם א עד אחד גלייבט מען און מען זאגט נישט בדדמי אפילו בשעת מלחמה אויך נישט, אדער או דלמא, זאגט די גמרא אבער ס'דא א צווייטע צד אויכעט, מען קען זאגן אז טעמא דעד אחד משום דהיא גופא דייקא ומינסבא והכא לא דייקא ומינסבא, פשט אזוי, לויט די צד איז יעדער מענטש האט א פראבלעם פון בדדמי, יעדער רעדט זיך איין כל מיני זאכן, נאר וואס, די סיבה וואס נארמאל גלייבט מען עד אחד, די סיבה וואס נארמאל זאגט מען נישט ביי עד אחד, בדדמי, איז נישט ווייל מען גלייבט טאקע די עד אחד, נישט ווייל ער איז נישט קיין בעל דמיון, נאר ווייל אישה דייקא ומינסבא, ווייל מען פארלאזט זיך אויף די פרוי אז זי עט זעכער גוט בודק זיין צו מאן איז טויט צו נישט, אבער ווייטער דאס איז אלעס, נאר ווען ס'איז נישט דא קיין מלחמה, טאמער אבער ס'איז בשעת מלחמה, עט די פרוי נישט גוט בודק זיין, איז אויב אזוי, עט מען אויך נישט גלייבן עד אחד בשעת מלחמה, ווייל מ'איז חושש בדדמי. און די גמרא פרובירט פושט זיין די ספק, אמר רמי בר חמא, תא שמע, מען קען א ראיה ברענגען פון די קומענדיגע משנה, מ'עט זעהן די משנה, אמר רבי עקיבא, רבי עקיבא האט געזאגט, כשירדתי לנהרדעא, ווען איך בין געגאנגען פון ארץ ישראל צו נהרדעא צו בבל, לעבר השנה, צו מעבר זיין דארט די יאר, מצאתי נחמיה איש בית דלי, האב איך געטראפן דארט נחמיה איש בית דלי, ואמר לי, האט ער מיר געזאגט, שמעתי, איך האב געהערט אז ביי ענק אין ארץ ישראל, שאין משיאין את האישה בארץ ישראל על פי עד אחד, אלא ר' יהודה בן בבא, אז קיינער אין ארץ ישראל קיין שום בית דין מאכט נישט חתונה א פרוי על פי עד אחד, נאר איין ר' יהודה בן בבא, באנוצט זיך מיט עד אחד, ונמתי לו, האב איך אים געזאגט כן הדברים יא, ביסט גערעכט אזוי פירט מען זיך טאקע אין ארץ ישראל. אמר לי, האט ער מיר געזאגט, אמור להם משמי, גיי זאג פאר די חכמי ארץ ישראל אין מיין נאמען, אז אתם יודעים המדינה הזה משובשת בגייסות, עטס ווייסט אז די וועגן דא אין בבל זענען מסוכן, ס'איז אנגעפילט מיט מיליטערלייט, אבער כך מקובלני מרבן גמליאל הזקן, איך האב א קבלה פון רבן גמליאל הזקן, שמשיאין האישה על פי עד אחד, אז מען קען חתונה מאכן א פרוי על פי עד אחד אויך, אזוי האט ער געשיקט בשליחות מיט רבי עקיבא, יעצט וואס האט ער דא אריינגערוקט מאי מדינה משובשת בגייסות, ווי איז עס דא אריינגעקומען, לאו, לכאורה האט ער געמיינט דא צו זאגן אז אף על גב דמדינה זה משובשת, אז אפילו טאקע ס'איז א שעת מלחמה, איז פון דעסט וועגן כך מקובלני שמשיאין על פי עד אחד, אלמא עד אחד מהימן, אז אפילו בשעת מלחמה גלייבט מען אן עד אחד, און מען זאגט נישט בדדמי, אמר רבא, זאגט רבא אויף דעם ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, ווייל אי הכי, מאי שנא מדינה זו, אויב אזוי וואס זאגט ר' נחמיה מדינה זו, וואלט ער געדארפט זאגן כל מקום שיש גייסות מיבעי ליה, אלא נאר האסט אינגאנצן נישט פארשטאנען וואס ר' נחמיה האט דא געזאגט, אלא אמר רבא זאגט רבא הכי קאמר, ער האט געמיינט צו זאגן, אתם יודעים שמדינה זו משובשת בגייסות ולא אפשר לי למשבק אינשי ביתי ומייתי קמי רבנן, פשט, איך בעצם וויל קומען קיין ארץ ישראל ענק זאגן די עדות אליין, נאר וואס? ס'איז סכנות'דיגע וועגן, און מילא קום איך נישט אליין, איך שיק עס נאר מיט רבי עקיבא, כך מקובלני מרבן גמליאל שמשיאין האישה על פי עד אחד, אבער בעצם האט ער זיך נישט אינגאנצן מתייחס געווען צו די ענין פון א זמן מלחמה צו נישט, מילא פון דא איז אינגאנצן נישט קיין ראיה, פרובירט די גמרא ברענגען נאך א ראיה, תא שמע פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, מעשה בשני תלמידי חכמים שהיו באים עם אבא יוסי בן סימאי בספינה, ס'איז געווען צוויי תלמידי חכמים זענען געקומען מיט אבא יוסי בן סימאי אויף א שיף, וטבעה, און די שיף האט זיך דערטראנקען, והשיא רבי נשותיהן על פי נשים, ס'איז געווען פרויען וואס האבן דאס דערזען, זיי זענען געקומען עדות זאגן פאר רבי, רבי האט אנגענומען די עדות אז די ביידע מענער זענען טויט, די ביידע תלמידי חכמים זענען טויט, און רבי האט חתונה געמאכט זייער פרויען. יעצט דא והא מים כמלחמה דמו, וואסער, א שיף וואס ווערט דערטראנקען, איז אזוי ווי א שעת מלחמה, פשט ס'אויך דא דא א צד פון בדדמי, אז איינער האט זיך איינגערעדט ער האט געזען יענער איז טויט ווייל ס'איז געווען א שיף, מסתמא האט ער זיך דערטראנקען, ס'איז שייך דא בדדמי, ס'איז פונקט ווי א מלחמה, יעצט ונשים, אפילו מאה כעד אחד דמו, פרויען וואס זאגן עדות זענען פונקט ווי עד אחד אפילו הונדערט פרויען זענען ווי עד אחד, איז קתני וואס זעהן מיר דא, אז השיא, רבי האט חתונה געמאכט די פרויען פון די מענער, פשט רבי האט אנגענומען א עד אחד, אפילו בשעת מלחמה, זעהן מיר אז מ'איז נישט חושש אז עד אחד וועט זאגן בדדמי. זאגט די גמרא ותסברא, דאס קען נישט זיין, פשט קענסט נישט האסט נישט גוט אפגעלערנט די גאנצע ברייתא דא, פארוואס? ווייל טאמער דו רעדסט דיך טאקע איין אז דאס איז געווען די מעשה אז פרויען האבן געזעהן ווי א שיף האט זיך דערטראנקען און ס'איז שייך דא בדדמי ווייל זיי האבן נישט פונקט געזעהן, אויב אזוי איז דא א צווייטע פראבלעם, מים שאין להם סוף נינהו, דאס איז דאך א מים שאין להם סוף, ומים שאין להם סוף אשתו אסירה, ס'טייטש די דין איז אז אפילו צוויי עדים קומען אין בית דין און זיי זאגן זיי האבן געזעהן ווי א מענטש האט זיך דערטראנקען אין א מים שאין להם סוף, מים שאין להם סוף מיינט א וואסער וואס מען זעט נישט אלע פיר זייטן אלע פיר ברעקן, יעדע וואסער וואס מען זעט נישט אלע פיר ברעקן הייסט א מים שאין להם סוף, איז אז צוויי עדים זאגן זיי האבן געזען א איד האט זיך דערטראנקען מים שאין להם סוף, גלייבט מען נישט די צוויי עדים פארוואס? ווייל מען איז אלעמאל חושש אז קען זיין די איד איז געווען אונטער די וואסער און ער איז ארויס ביי א ברעק וואס דו האסט נישט געזען, יעצט טאמער מען זעט אלע פיר ברעקן קען א מענטש זאגן איך בין דארט געווען פופצן מינוט, כ'האב געזען ער איז נישט ארויס פון די וואסער אלע פיר ברעקן, איז ער זיכער טויט, אבער טאמער עס איז דא א ברעק וואס מען זעט נישט, איז גלייבט מען נישט אפילו צוויי עדים אויך נישט, איז אויב אזוי וואס פשט רבי האט אנגענומען עדות פון פרויען אז זיי האבן געזען ווי א שיף האט זיך דערטראנקען, אלא נאר מוז דא זיין א צווייטע מעשה אינגאנצן, היכי דמי, דאמרי אסקינהו קמן, מוז זיין די פרויען האבן געזען ווי מען האט ארויס געשלעפט די מענער פאר אונז, טייטש זיי האבן געזען ווי מען שלעפט ארויס די גופים, וחזינהו לאלתר, און זיי האבן געזען די גופים גראד נאך ארויס שלעפן, ווייל ווי תוס' איז מסביר, ווען מען שלעפט ארויס א גוף פון וואסער, נאך אפאר מינוט ווערט עס אנגעשוואלן און מען קען עס שוין נישט דערקענען, און זיי האבן געזען גראד נאכן ארויסשלעפן, וקאמרי סימנים, און זיי לייגן נאך צו סימנים, דלאו עלייהו סמכינן אלא אסימנים, וואס מען פארלאזט זיך נישט אויף זיי, נאר אויף די סימנים, און ווי רש"י איז מסביר אז ווען נישט די סימנים וואלט טאקע געווען דא א ענין פון בדדמי, וואס טייטש אן די סימנים וואלט מען געזאגט אז די פרויען האבן נישט פונקט געזען די פענעמען פון די מענטשן, ווייל אז א מענטש ווערט דערטראנקען די פנים טוישט זיך, איז מ'וואלט זיך נישט געקענט פארלאזן אויף זיי, אבער היות זיי האבן אויך געזען סימנים, פשט זיי האבן געזען געוויסע סימנים אין די גוף אז דאס איז טאקע די טויטע מענטשן, איז דעמאלטס האט מען געגלייבט די פרויען ווייל מ'האט זיך סומך געווען אויף די סימנים, אבער קען אוודאי זיין אז ביי אן אופן וואס ס'איז נישט דא קיין סימנים, איז איז דא א חשש פון בדדמי, זאגט מען בדדמי אפילו בעד אחד אויכעט, ממילא ווייטער פון דא איז נישט קיין ראיה. זאגט די גמרא ווייטער, ההוא גברא דאפקיד שומשמי גבי חבריה, ס'איז געווען א מענטש וואס האט מפקיד געווען שומשמי, שומשום, סעסעמי האט ער מפקיד געווען ביי זיין חבר, אז זיין חבר זאל אפהיטן אויף דעם, ס'איז אריבער א תקופה האט ער עס געוואלט צוריק נעמען, אמר ליה האט ער געזאגט פארן שומר, הב לי שומשמי, געב מיר עס צוריק, אמר ליה האט די שומר אים געזאגט, שקילתינהו, האסט שוין צוריק גענומען? האט ער אים צוריק געענטפערט, זאגט ער פארן שומר, והא כן וכן הויין, כ'האב דיר געגעבן אזויפיל און אזויפיל סאה, ובחביתא רמיין, און כ'האב עס אריינגעלייגט אין יענע און יענע פאס, גיי זיי בודק, און ער זאגט נאך פאר עדים, ס'איז דא עדים וואס האבן עס צוגעזען, קוקט דארט יענע פאס וועט איר זען, אזויפיל און אזויפיל שומשמין וואס איך האב אים געגעבן, ס'ליגט נאך דארט, אמר ליה, זאגט דער שומר צוריק, טאקע ס'איז דא די שומשמין אין יענע פאס, אבער דידך שקלתינהו, והני אחריני נינהו, דו האסט צוריק גענומען דיינס, און דעי וואס דו זעסט דארט, דאס איז מיינס, ס'איז אנדערע אינגאנצן. איז סבר רב חסדא למימר, האט רב חסדא געוואלט זאגן, אז היינו שני תלמידי חכמים, אז דאס איז פונקט די זעלבע מעשה פון די צוויי תלמידי חכמים אויפן שיף, ולא אמרינן הנך אזלו לעלמא, והני אחריני נינהו, ס'טייטש וואס האט מען געזען ביי די צוויי תלמידי חכמים? אז ס'איז געקומען פרויען, זיי האבן עדות געזאגט, אז זיי האבן געזען ווי מ'שלעפט ארויס די גופים פון די וואסער, און זיי האבן געברענגט סימנים אויף די גופים. יעצט ווי די גמרא פארשטייט יעצט די סימנים וואס די פרויען האבן דארט געברענגט איז נישט געווען קיין ממש שטארקע סימנים, גאר שטארקע סימנים וואס נאר די תלמידי חכמים האבן געהאט, נאר ס'איז געווען בערך סימנים אז די זענען געווען אזוי ברייט לאמיר זאגן איינער געווען גראב איינער געווען דין, אזעלכע סארט סימנים בערך'דיגע מיטלמעסיגע סימנים, און פון דעסטוועגן האט מען זיך פארלאזט אויף די פרויען, מען האט נישט געזאגט אז. ניין, די צוויי גופים זענען אנדערע טויטע, און די תלמידי חכמים זענען ערגעץ וואו דערטראנקען, מען האט עס נישט געזאגט, נאר מען האט געזאגט אז אלעס שטימט, די גאנצע מעשה שטימט, ס'טייטש דא איז אונטערגעגאנגען א שיף, און צוויי תלמידי חכמים זענען דערטראנקען געווארן, דא פלוצלינג שטעלט מען ארויס צוויי גופים, די סימנים שטימען, זאגט מען טאקע אז די צוויי גופים זענען פון די צוויי תלמידי חכמים, און ממילא זאגט רב חסדא, די זעלבע זאך לכאורה זאל מען אויך זאגן דא מיט די שומשמי, אז ער זאגט דאך דא א סימן אויף די שומשמי פונקט וויפיל ס'איז געווען, און מען טרעפט עס פונקט אויף דעם פלאץ, וואס טייטש אין די זעלבע פאס זאל מען אויך זאגן אז ס'איז די זעלבע שומשמי וואס האט מפקיד געווען און נישט קיין נייע שומשמי אזוי ווי די שומר וויל זאגן אמר ליה רבא האט רבא געזאגט צו רב חסדא מי דמי איז עס דען גלייך התם קאמרי סימנים דארט רעדט מען פון שטארקע סימנים שטארקע סימנים איז טייטש סימנים וואס איז נאר דא ביי די תלמידי חכמים זיי האבן געהאט עפעס אויפן גוף וואס קיינער אנדערש האט נישט הכא שומשמי מאי סימנא אית להו וואסערע סארט סימנים איז דא אויף שומשמי? ער קען זאגן ס'איז אזויפיל און אזויפיל. ודקאמר כן וכן הויין? ער זאגט לאמיר זאגן ס'איז געווען דא פיר סאה שומשמין האב איך דיר געגעבן. איז קען די שומר צוריק זאגן אימר חושבנא איתרמי. קען ער זאגן יא איך האב אויך פיר סאה די זעלבע חשבון ווי דו האסט האב איך אויך. און ממילא זאגט רבא ס'איז נישט קיין ראיה ס'איז נישט קיין צושטעל. און דא וועט אוודאי נישט העלפן די סימנים וואס די מפקד געבט און די שומר קען האלטן זיין שומשמין. זאגט די גמרא פרעגט די גמרא אויף רבא אבער. אמר ליה מר קשישא בר רב חסדא לרב אשי ומי חיישינן שמא פינן, איז דען רבא גערעכט אז מען זאגט אז דער שומר האט אוודאי ארויסגענומען די אלטע סימסים און צוריק געצאלט און אריינגעלייגט דא נייע? והתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין מעשה שני, מצא כלי וכתוב עליו ק', טאמער איינער טרעפט א כלי וואס שטייט אויף די כלי א אות ק', איז א חזקה אז דאס וואס ליגט אין די כלי קרבן, איז הקדש, טאמער איינער טרעפט א כלי מיט אות מ' איז א חזקה אז וואס ס'ליגט אין די כלי איז מעשר, איז מעשה שני, איינער טרעפט א כלי מיט אות ד' איז א חזקה אז די פירות וואס ליגט אינעווייניג איז דמוע, אויסגעמישט חולין מיט תרומה. טאמער איינער טרעפט א כלי וואס שטייט ט' אויף דעם, איז א חזקה אז די פירות אינעווייניג איז טבל. טאמער איינער טרעפט א כלי וואס שטייט אויף דעם ת', איז תרומה. פארוואס? ווייל שבשעת הסכנה, ווען ס'איז געווען א סכנה, גוים האבן גוזר געווען מ'זאל נישט מקיים זיין קיין מצוות, היו כותבין ת' תחת תרומה, האט מען געשריבן איין אות אנשטאטס די גאנצע ווארט, און ממילא איז א חזקה אז שטייט ד' איז עס דמוע אז שטייט ט' איז טבל אזוי ווי מ'האט דא געזען. יעצט לכאורה פארוואס דארף מען זאגן אז די פירות וואס ליגט דא לאמיר זאגן איז תרומה, ווייל ס'שטייט א ת' אויף דעם? פיין, טאקע ס'איז אמאל געלעגן תרומה אין די כלי, אבער מ'האט עס ארויסגענומען און אריינגעלייגט נייע פירות זענען נישט קיין תרומה. און וואס זעען מיר דא? פון דאס אז מ'זעט אז מ'זאגט נישט אזוי, פון דאס אז מ'זעט אז מ'זאגט אז די פירות אינעווייניג זענען תרומה, איז פשט אז מ'איז נישט חושש אז א מענטש האט ארויסגענומען און אריינגעלייגט נייע. איז אויב אזוי זאל זיין די זעלבע זאך ביי די סימסעמען, וואס עפעס? זאל מען גלייבן דעם שומר אז ער האט ארויסגענומען די אלטע און צוריק געלייגט נייע? זאגט די גמרא, אמר ליה רבינא לרב אשי, זאגט רבינא צו רב אשי ולא חיישינן שמא פינן, איז דען ריכטיג וואס דו זאגסט דא? אימא סיפא, ס'טייטש לאמיר קוקן די סיפא פון יענע משנה, רבי יוסי אומר, רבי יוסי קריגט זיך אויף די תנא קמא, און רבי יוסי זאגט ווען מ'טרעפט א ת' אויף א כלי מיינט נאך נישט ס'איז תרומה אינעווייניג. נאר אפילו מצא חבית וכתוב עליה תרומה נאך מער זאגט רבי יוסי אפילו שטייט אין גראבע אותיות נישט ת' נאר די גאנצע ווארט תרומה הרי אלו חולין איז פון דעסוועגן די פירות אינעווייניג זענען חולין פארוואס שאני אומר אשתקד הוה מלא תרומה ופינה ווייל מען זאגט טאקע אז דאס וואס איז געלעגן אינעווייניג דא נעכטן תרומה ליגט שוין נישט דא און יעצט ליגט דא נייע פירות און ממילא זאגט מען אז ס'איז חולין ווייל רוב פירות אויפן וועלט זענען חולין זאגט מען מ'גייט מיטן רוב אזוי זאגט רבי יוסי און ווי די מפרשים זענען מסביר אז די תנא קמא קריגט זיך נישט אויף רבי יוסי אין די נקודה ס'טייטש אוואדע האלט די תנא קמא אויכעט אז ס'קען זיין אזא זאך אז מ'האט ארויסגענומען די אלטע און אריינגעלייגט נייע, נאר וואס? אלא דכולי עלמא חיישינן שמא פינן. אוואדע איז ווי רבי יוסי האט געזאגט גערעכט, מ'איז אלעמאל חושש קען זיין אז ס'ליגט דא נייע, און היא הדין ווען ס'קומט א שומר און די שומר זאגט כ'האב ארויסגענומען די אלטע סימסים און כ'האב אריינגעלייגט נייע, אוואדע קען זיין אזא זאך. איי וואס איז דא די מחלוקת ביי די כלי וואס שטייט א ת' אויף דעם? והכא בהא קמיפלגי. מר סבר די תנא קמא האלט אם איתא דפינהו מיכפר הוה כפר דאס טייטש תנא קמא האלט אז טאמער האט ער ארויסגענומען די תרומה וואלט די בעל הבית אוודאי אויסגעמעקט די תי"ו אז מען זאל וויסן אז ס'איז מער נישט קיין תרומה, איבער דעם זאגט די תנא קמא אז מען זאגט חזקה אז ס'איז דא די תרומה אינעווייניג, אבער ביי די כלי ביי די שומר וואס ס'איז נישט דא די סברה איז אוודאי די תנא קמא אויך מודה אז די שומר קען עס האלטן, ווייטער ואידך וואס האלט ר' יוסי? ר' יוסי זאגט ניין מען קראצט נישט אראפ קיין תי"ו מען קראצט נישט אראפ תרומה ווייל אימר אישתלויי אישתלי קודם כל מען קען זאגן ער האט פארגעסן, אי נמי לפנחיא שבקיה ער האט עס דווקא געלאזט דארט ווייל ער האט געוואלט אויפפאסן אויף די פירות טייטש ער האט אריינגעלייגט חולין אין א כלי וואס שטייט אויף דעם תרומה טאקע ווייל ער האט נישט געוואלט קיינער זאל עס צורירן האט ער געוואוסט ער העט לאזן די ווערטער תרומה אויף דעם העט יעדער מיינען אז ס'איז תרומה העט יעדער אוועקשטיין פון דעם איז פארדעם האט ער געלאזט די ווערטער אויף די כלי אבער ס'איז נישט קיין ראיה אויף וואס ליגט אינעווייניג איז על כל פנים אבער דאס א מחלוקת דארט כלי וואס שטייט נעמען אויף דעם אבער ביי אזא ציור פון רבא ביי א מעשה פון די שומשמין קען אוודאי זיין אז די שומר האט אויסגעליידיגט די אלטע און אריין געלייגט דא נייע, און אוודאי וועלן סיי תנא קמא, און סיי ר' יוסי מודה זיין אז קען זיין אזא זאך.